בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף מ א. מ'הייבען אן דף מ א, עמוד א', אויבן, אמר רב חסדא. איז אזוי, נעכטן האמיר געענדיגט מיט א ברייתא, וואס די ברייתא האט געזאגט שטייט אין פסוק ועשהו חטאת, גורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת, אז נאר מיט א גורל קען מען מאכן דעם שעיר לשם א שעיר לה' אבער נישט מיטן מויל, מען קען נישט סתם אזוי זאגן לה', און די ברייתא האט געזאגט שיכול והלא דין הוא, ווייל לכאורה וואלט מען געקענט אפשר האבן א קל וחומר פון די קינים וואס א זב, א זבה, א יולדת דארף ברענגען, וואס ביי די קינים איז דאך צוויי פייגלעך איינער איז א עולה איינער איז א חטאת, וואס דארט איז דאך די דין אז לא קידש הגורל קידש השם, א גורל דארט העלפט נישט, פון דעסט וועגן מיטן מויל קען מען זאגן אויף איין פייגל אז דאס איז א עולה און איינס איז א חטאת, איז כל שכן דא וואס העלפט יא א גורל, זאל אוודאי אויך העלפן קריאת השם, אויף דעם פאר דעם שטייט ועשהו חטאת זאגט די ברייתא אז דא העלפט טאקע נאר א גורל, זאגט יעצט די גמרא אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן, ס'טייטש ווען א מענטש איז מחויב צו ברענגען א קן צוויי פייגלעך איין א עולה און איין א חטאת קען ער נישט קובע זיין וועכע פייגל איז די עולה און וועכע פייגל איז די חטאת נאר צוויי מאל, צו ס'איז דא צוויי הזדמניות צו קובע זיין וועכע איז וועכע, אדער בלקיחת בעלים, בשעת וואס מען קויפט די צוויי עופות און מען איז מקדיש די עופות, דעמאלטס קען מען מקדיש זיין איינער א עולה איינער א חטאת, אדער שפעטער ווען דער כהן קומט מקריב זיין די צוויי עופות קען ער אויך קובע זיין דאס איז די עולה דאס איז די חטאת, אבער אינצווישן קען מען נישט, ס'טייטש טאמער א מענטש וועט קויפן א קען ציפורים, צוויי פייגלעך און ער וועט עס מקדיש זיין און ער וועט נישט קובע זיין וועלכע די עולה וועלכע די חטאת, קען ער זיך נישט יעצט אנרופן אינמיטן ס'טייטש פאר ער ברענגט עס צום כהן דאס איז די עולה דאס איז די חטאת ס'העלפט נישט, נאר וואס דען טאמער ער האט יא קובע געווען בשעת לקיחה בשעת ער האט עס מקדיש געווען האט ער קובע געווען דאס עולה דאס איז א חטאת איז עס טאקע נקבע און יעצט קען מען עס מער נישט טוישן, אבער אינדערמיטן איז נישט דא אזא הזדמנות, אמר רב שימי בר אשי, רב שימי בר אשי זאגט מאי טעמא דרב חסדא וואס איז טאקע די טעם פון רב חסדא, דכתיב ער לערנט ארויס אין פסוק, שטייט אין פסוק ולקחה, דאס שטייט ביי יולדת ולקחה שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת, זעהן מיר אז בשעת לקיחה קען מען קובע זיין וועלכע די עולה וועלכע די חטאת, און שטייט אויך ועשה, שטייט ביי א זב אז ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה, זעהן מיר די כהן קען אויך קובע זיין, און ממילא פון דא לערנט רב חסדא ארויס, או בלקיחה או בעשיה, אז די צוויי מאל קען מען מחליט זיין וועלכע די עולה וועלכע די חטאת. מיתיבי פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף ר' חסדא פון אונזער ברייתא. מען האט געזען אין די ברייתא און די גמרא ברענגט דא די גאנצע לשון הברייתא, שטייט אין פסוק ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת שיכול והלא דין הוא, ומה במקום שלא קידש הגורל קידש השם, מקום שקידש הגורל, אינו דין שיקדש השם, תלמוד לומר ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. און במילא פירט אויס די גמרא די קשיא, והא הכא דלאו שעת לקיחה, ולאו שעת עשיה היא, וקתני דקבע. ס'טייטש וואס איז די קל וחומר? קל וחומר וואס מ'האט געוואלט מאכן, איז אזוי ווי ביי א קן, העלפט נישט קיין גורל, און ס'העלפט די נאמען, ס'העלפט זאגן, דאס א עולה דאס א חטאת, כל שכן דא, ביים שעיר לשם זאל אויך העלפן זאגן. יעצט בשעת וואס מ'מאכט די גורל, אויפן שעיר לשם, ווען מאכט מען דאס? מען מאכט עס נישט נישט בשעת לקיחה און נישט בשעת עשיה, פון דעסטוועגן וויל מען ארויסלערנען פון די קינים אז ס'זאל העלפן מיטן מויל, וויאזוי זאל מען דאס ארויסלערנען? רב חיסדא זאגט דאך אז ס'העלפט סתם אזוי נישט צו קובע זיין וועלכע איז א עולה וועלכע איז א חטאת, נאר בשעת לקיחה און בשעת עשיה, אמר רבא, און ממילא זאגט טאקע רבא, הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן אז מה במקום שלא קידש הגורל ואפילו בשעת לקיחה, ואפילו בשעת עשיה קידש השם בשעת לקיחה בשעת עשיה, ס'טייטש אזוי ווי ביי די קינים, העלפט נישט קיין גורל בשעת לקיחה בשעת עשיה, נאר מיטן מויל העלפט בשעת לקיחה בשעת עשיה צו קובע זיין וועלכע איז א חטאת און וועלכע איז א עולה, איז כל שכן מקום שקידש הגורל שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשיה, כל שכן ביי די שעיר לשם וואס דארט העלפט א גורל אפילו נישט בשעת לקיחה, און אפילו נישט בשעת עשיה, אינו דין שיקדש השם בשעת לקיחה בשעת עשיה, איז אוודאי וואלט מען לכאורה געדארפט קענען זאגן דאס איז די לשם מיטן מויל בשעת לקיחה און בשעת עשיה, תלמוד לומר, פארדעם זאגט די ברייתא ניין ס'דא א פסוק ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. פרעגט אונז די גמרא נאך א קשיא אויף רב חיסדא, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מטמא מקדש עני, איינער וואס איז אריין אין בית המקדש בשוגג ווען ער איז געווען טמא, וואס ער איז א ארעמאן, וואס די דין איז? אז א מטמא מקדש דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, וואס איז דאס א קרבן עולה ויורד? עס שטייט אין די תורה אויף אפאר עבירות איז דא א חיוב צו ברענגען עולה ויורד, עולה ויורד איז טייטש אז טאמער דער מענטש איז א רייכע מענטש דארף ער ברענגען א חטאת א כבשה אדער א שעירה א בהמה פאר א חטאת, טאמער ער איז א ארעמאן ברענגט ער נישט נאר איין חטאת ער ברענגט אויך נישט קיין בהמה ער ברענגט צוויי פייגלעך ס'איז אסאך ביליגער איינס א עולה און איינס א חטאת, טאמער איז גאר א גרויסע ארעמאן ברענגט ער א מנחה, איז דער עני דער מטמא מקדש עני וואס איז יעצט מחויב צו ברענגען א קן, א פייגל א עולה און א פייגל א חטאת, והפריש מעות לקינו, און ער האט טאקע אוועקגעלייגט געלט פאר זיין קן, והעשיר, און איז יעצט רייך געווארן, קומט אויס, יעצט אז ער איז שוין אן עושר, קען ער מער נישט ברענגען דעם קן, ער דארף ברענגען א בהמה פאר א חטאת, ואחר כך, און נאכדעם וואס ער איז רייך געווארן, ער האט נישט געוואוסט אז יעצט אז ער איז אן עושר ברענגט ער א אנדערע סארט קרבן, און במילא אמר, האט ער געזאגט אויף די געלט וואס ער האט אוועקגעלייגט, האט ער געזאגט אלו לחטאתו, ואלו לעולתו, ער האט צוטיילט די געלט אויף צוויי פעקלעך, ער האט געזאגט די געלט עט גיין פאר מיין עולה און די געלט פאר מיין חטאת, שפעטער זאגט מען אים ר' איד דו ברענגסט נישט קיין עולה מיט קיין חטאת דו ברענגסט נישט קיין קן בכלל דו ברענגסט א בהמה פאר א חטאת א כבשה אדער א שעירה וואס איז די דין זאגט די ברייתא מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו ער נעמט די בינטל געלט וואס ער האט אוועק געלייגט פאר די חטאת פאר די עוף און אויף דעם לייגט ער צו נאך געלט און קויפט טאקע א חטאת א בהמה און די אנדערע געלט וואס ער האט אוועק געלייגט פאר די עולה דאס קען ער נישט נוצן ווייל דאס איז טאקע עולה'דיגע געלט קען מען דאס נישט נוצן פאר א חטאת, און ממילא פירט אויס די גמרא די קשיא, והא הכא דלאו שעת לקיחה ולאו שעת עשיה היא, וקתני דקבע, דא וואס די איד האט צוטיילט די געלט און געזאגט דאס א חטאת דאס א עולה, איז דאך נישט שעת לקיחה און ס'איז נישט שעת עשיה, פון דעסוועגן זעהט מען אז ס'האט קובע געווען ער קען מער נישט נוצן די עולה'דיגע געלט פארן חטאת, איז דאך עס א קשיא אויף רב חיסדא, אמר רב ששת, ענטפערט רב ששת, ותסברא, זיי מיר מסביר בכלל וויאזוי קען מען פארשטיין די ברייתא? און רב ששת גייט דא מוכיח זיין אז די גאנצע ברייתא איז משובש, און במילא אז די ברייתא איז משובש, העט מען שוין קענען פארענטפערן די ברייתא אויך כשיטת רב חיסדא. זאגט רב ששת, וויאזוי קען מען פארשטיין די ברייתא? והא אמר ר' אלעזר אמר ר' אושי', ר' אלעזר האט נאכגעזאגט פון ר' אושי', אז מטמא מקדש עשיר והביא קרבן עני, לא יצא. ר' אלעזר האלט בשם ר' אושי', אז אן עושר וואס ברענגט א קרבן פון א עני, איז נישט יוצא אפילו בדיעבד, באלד העט מען זען ס'דא א שיטה וואס קריגט זיך אויף אים, רב חגא, אבער אזוי האלט ר' אלעזר, און במילא אז אן עושר קען בכלל נישט ברענגען אפילו בדיעבד א קרבן פון א עני, וכיוון דלא יצא, היכי קבע, איז סתם אזוי, זאגט רב ששת זיי מיר מסביר וויאזוי שטימט די ברייתא, די ברייתא זאגט דאך אז דער עושר נעמט די געלט און ער צוטיילט עס אויף צוויי, דאס זאל גיין פארן עולה, דאס פארן חטאת, האט עס געהאלפן? וואס טייטש האט געהאלפן? דער מענטש איז דאך בכלל נישט מחויב יעצט צו ברענגען א עולה, אפילו אז ער וויל קען ער נישט ברענגען א עולה, ער איז דאך אן עושר, און ביי א עושר האמיר דאך געזען אז א עושר ברענגט א חטאת נאר א חטאת א בהמה, און מילא וואס איז פשט אז ס'האט געהאלפן אז ער צוטיילט די געלט, און דאס איז געווארן עולה'דיגע געלט, דאס איז געווארן א חטאת'דיגע געלט, לויט ר' אלעזר אמר ר' אושי' אפילו בדיעבד קען דער מענטש נישט ברענגען א עולה, איז וואס איז פשט אין די ברייתא, אלא מאי אית לך למימר, שכבר אמר מעניותו. נאר וואס דען? מוז אוודאי זיין אז די מעשה איז געווען אנדערש, מען דארף אנדערש גורס זיין אין די ברייתא, מען דארף זאגן אין די ברייתא אז מטמא מקדש עני שהפריש מעות לקינו, ואחר כך אמר אלו לחטאתו ואלו לעולתו, ואחר כך העשיר, אז ווען האט ער צוטיילט די געלט, ווען האט ער געזאגט דאס א חטאת דאס א עולה, נאך אלס ארעמאן, שפעטער איז ער רייך געווארן, איז אויף דעם זאגט די ברייתא ווען ער ווערט רייך קען ער נישט נוצן די עולה'דיגע געלט, אבער צוטיילן האט ער צוטיילט די געלט ווען ער איז נאך געווען ארעם, ווייל נאר אזוי העט עס שטימען, הכא נמי, מילא זאגט רב ששת, לויט רב חיסדא קען מען שוין אויך טוישן די גאנצע גירסא אין די ברייתא, און זאגן שכבר אמר משעת הפרשה, מען דארף גורס זיין די ברייתא אז מטמא מקדש עני שהפריש מעות לקינו ואמר בשעת הפרשה אלו לחטאת ואלו לעולה ואחר כך העשיר, וואס טייטש אז בשעת הפרשה ווען ער האט מפריש געווען די געלט דעמאלטס האט ער קובע געווען דאס א עולה דאס א חטאת און דעמאלטס איז ער נאך געווען ארעם, שפעטער איז ער רייך געווארן, אויף דעם זאגט די ברייתא ער קען נישט נוצן די עולה'דיגע געלט, אבער ווייטער איז נישט קיין קשיא אויף רב חיסדא, ווייל לויט דער גירסא קומט טאקע אויס אז ער האט קובע געווען דאס א עולה דאס א חטאת בשעת לקיחה. פרעגט די גמרא, דאס איז טאקע לויט ר' אלעזר אמר ר' אושי', אבער רב חגא אמר ר' אושי', דאמר יצא, וואס רב חגא אמר ר' אושי' זאגט אז א עושר וואס ברענגט א קרבן פון ארעמאן בדיעבד איז יא יוצא, קומט אויס אז בעצם איז ער יא געווען מחויב אן עולה, קומט אויס אז ס'מוז נישט זיין אז די גירסא פון די ברייתא איז משובש, פארוואס? ווייל יעצט קען מען שוין פארשטיין אז א עושר זאל קענען קובע זיין געלט פאר אן עולה ווייל בדיעבד איז ער דאך יוצא, און אז די ברייתא מוז נישט זיין משובש וויאזוי שטימט עס מיט רב חיסדא, די ברייתא רעדט דאך נישט בשעת לקיחה און רב חיסדא האט דאך געזאגט אז מען קען נאר קובע זיין אדער בשעת לקיחה אדער בשעת עשיה, זאגט טאקע די גמרא אז מען דארף טאקע נישט זאגן די גאנצע ברייתא איז משובש, מען קען נאר זאגן איין ווארט פעלט, און דאס קען מען יא זאגן וואס טייטש א אפפרעגן א גאנצע ברייתא טוישן א גאנצע גירסא קען מען נאר ווען די ברייתא איז משובש, ווען די ברייתא איז נישט משובש קען מען טוישן איין קליין ווארט, אז וואס? לא תימא ואחר כך אמר, אלא אימא ואחר כך לקח ואמר, וואס טייטש אז אנשטאטס זאגן אז די מעשה איז געווען אז דער עושר האט זיך אויפגעוועקט און גענומען די געלט און צוטיילט סתם אין די וועלט אריין, דאס אוודאי לויט רב חיסדא קען נישט זיין, נאר וואס דען ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס דער עושר איז געגאנגען און גענומען די געלט און געקויפט בפועל צוויי פייגלעך דאס איז בשעת לקיחה, איינס אן עולה און איינס א חטאת, שפעטער איז ער געוואויר געווארן אז ער קען עס נישט מקריב זיין, אויף דעם האט די ברייתא גערעדט, וואס דאס אוודאי בשעת לקיחה, וואס ביי דעם איז אוודאי רב חיסדא מודה אז מ'קען דעמאלטס קובע זיין, פרעגט אבער די גמרא, לקח, אזוי, די ברייתא רעדט זיך אז ער איז געגאנגען ער האט געקויפט פייגלעך, מוסיף ומביא חובתו מאי ניהו, וואס טייטש אויב אזוי זיי מיר מסביר וואס שטייט אין די ברייתא אז מיט די חטאת'דיגע געלט וואס ער האט אוועקגעלייגט פאר חטאת העוף, דאס וועט ער נוצן צו קויפן א חטאת בהמה, און די עולה'דיגע געלט קען ער נישט נוצן, וויאזוי ארבעט דאס? ער האט דאך נישט קיין חטאת'דיגע געלט, ער האט ממש א חטאת העוף, נאר וואס דען, וואס ווילסטו מיר זאגן, דפריק ליה, אז ער נעמט די חטאת העוף, ער טוישט עס אויף צוריק אויף געלט, און מיט די געלט לייגט ער צו נאך געלט, און ער קויפט א חטאת בהמה, אבער דאס פרעגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל והא אין פדיון לעוף, רש"י זאגט צו א משנה אין מנחות, אז פדיון איז נאר שייך ביי בהמה, ביי עופות, עצים, לבונה, כלי שרת, ביי דעם איז נישט שייך קיין פדיון, און וויאזוי ארבעט דאס, וויאזוי קען מען אזוי גורס זיין די ברייתא? ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, כגון שלקח פרידה אחת, נאר וואס דען וועט מען אוודאי טאקע זאגן אז טאקע ער האט געקויפט, אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, נישט ער האט נאר געזאגט, נאר ער האט ממש געקויפט, און מילא שטימט עס מיט רב חיסדא, טאקע געווען בשעת לקיחה, אבער נישט פשט ער האט געקויפט צוויי פייגלעך א עולה מיט א חטאת, ער האט נאר געקויפט איין פייגל, און ער האט געזאגט קלאר בשעת'ן קויפן וואס ער וויל דער פייגל זאל זיין, אטאמאטיש ווען א מענטש טוט דאס, וואס געשענט מיט די איבעריגע געלט? די איבעריגע געלט גייט צום אנדערע פייגל, און במילא זאגט אונז די ברייתא אזוי, אי עולה זבן מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו, טאמער דער איד איז געגאנגען און געקויפט מיט די געלט א עולת העוף, איז פשט די איבעריגע געלט איז געגאנגען צו א חטאת, ווייל אז דאס איז נתקדש פאר א עולה איז די אנדערע געלט נתקדש פאר א חטאת איז מיט די איבעריגע געלט יעצט אז ער ווערט געוואויר אז ער קען נישט ברענגען א עוף נעמט ער די געלט וואס איז חטאת'דיגע געלט ער לייגט צו נאך געלט און ער קויפט א חטאת בהמה והאי עולה אזלא לנדבה די עולה'דיגע עוף וועט ער ברענגען סתם א נדבה אין בית מקדש אבער אי חטאת זבן טאקע טאמער ער האט גענוצט דאס געלט צו קויפן א חטאת א עוף פאר חטאת דעמאלטס אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו קען ער נישט יעצט נוצן די איבעריגע געלט וואס די איבעריגע געלט איז יעצט עולה'דיגע געלט און קויפן מיט דעם א חטאת דאס קען מען נישט טון והאי חטאת אזלא למיתה און טאקע די פייגל די חטאת דארף מען הרג'נען, פארוואס? ווייל ער דארף דאך יעצט ברענגען א חטאת בהמה, און מילא די חטאת וועט זיין א חטאת שנתכפרו בעליה, וואס די דין איז אז א חטאת וואס די בעלעבאס האט א צווייטע כפרה דארף מען הרג'נען די חטאת, מען קען נישט סתם אזוי ברענגען א חטאת נדבה, הרג'ט מען טאקע די אנדערע פייגל. זאגט די גמרא ווייטער, גופא האבן מיר יעצט געזען א מחלוקת, אמר רב אלעזר אמר רב אושעיא, מטמא מקדש עשיר והביא קרבן עני לא יצא, ורב חגא אמר רב אושעיא יצא, א מחלוקת, רב אלעזר זאגט בשם רב אושעיא אז אן עושר קען נישט בדיעבד ברענגען א קרבן פון א עני, און רב חגא זאגט אז בדיעבד איז ער יוצא. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב חגא. שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין נגעים, מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא, עשיר שהביא קרבן עני לא יצא. ס'טייטש ביי מצורע איז אויך דא די דין כמעט ווי ביי עולה ויורד, ביי עולה ויורד האט מען געזען ס'אויף געוויסע עבירות א מצורע דארף אויך ברענגען געוויסע קרבנות, איינע פון די קרבנות וואס א מצורע ברענגט ווענדט זיך צו איז ער א ארעמאן צו איז ער א עושר, טאמער איז ער עושר ברענגט ער צוויי כבשים א עולה מיט א חטאת, טאמער איז ער ארעמאן קען ער אויך ברענגען צוויי פייגלעך א עולה מיט א חטאת, דא שטייט אין די ברייתא אז טאמער איז ארעם מאן און ער האט געברענגט די קרבן פון א עושר, ס'טייטש געברענגט צוויי כבשים, האט ער יוצא געווען. פארקערט, אן עושר וואס ברענגט קרבנות פון ארעם מאן, האט נישט יוצא געווען. איז דאך א קשיא אויף רב חגא, וואס רב חגא זאגט בדיעבד, א עושר וואס ברענגט קרבנות פון ארעם מאן, האט יא יוצא געווען. ענטפערט די גמרא, שאני התם דכתיב זאת, ביי מצורע שטייט זאת תהיה תורת המצורע, און ממילא די זאת קומט ממעט זיין טאקע, אז אן עושר קען נישט אפילו בדיעבד ברענגען א קרבן פון ארעם מאן. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי רישא נמי, און פארוואס פארקערט העלפט יא? פארוואס זאגסטו ארעם מאן וואס ברענגט א קרבן פון א עושר האט יא יוצא געווען? זאת איז דאך א מיעוט אז מען דארף ברענגען פונקט וואס שטייט אין פסוק, זאל א ארעם מאן אויך נישט קענען ברענגען דעם קרבן פון אן עושר? זאגט די גמרא, הא רבי רחמנא תורת, וואס טייטש פון אן אנדערע זייט שטייט אויך אין פסוק, זאת תהיה תורת המצורע, תורת איז מרבה אז תורה אחת לכל המצורעים, אז יעדער קען ברענגען די זעלבן קרבן, און ממילא איז מסתבר טאקע צו זאגן אז תורת קומט מרבה זיין אז ארעמאן זאל קענען ברענגען דעם קרבן פון א עושר, און פון זאת איז מען ממעט אז א עושר קען נישט ברענגען דעם קרבן פון ארעמאן, והתניא, און אזוי אויך האט מען געלערנט אין א ברייתא תורת לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשיר, יכול אפילו עשיר שהביא קרבן עני איז אויך יוצא, תלמוד לומר זאת, פון זאת איז מען דאס ממעט, איי פרעגט די גמרא ונילף מינה, זאל מען ארויסלערנען פון מצורע אז ביי א קרבן עולה ויורד איז דאס אויך אזוי אז א עושר זאל אפילו בדיעבד נישט קענען יוצא זיין מיט א קרבן פון ארעם מאן, און וואס פשט פון רב חגא? זאגט די גמרא ניין, מיעט רחמנא, די תורה איז ממעט שטייט ביי מצורע עני ואם דל הוא, פון הוא איז מען ממעט אז דווקא דא דווקא א ארעמאן א מצורע איז דא דער דין אז בדיעבד איז א עושר נישט יוצא מיט א קרבן פון א עני, אבער ביי א קרבן עולה ויורד איז נישט אזוי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די משנה איז ממשיך מיט די סדר עבודה פונעם כהן גדול יום כיפור, זאגט די משנה, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, מען האט גענומען א רויטע פאדעם און עס צוגעבינדן אויפן קאפ פונעם שעיר לעזאזל, והעמידו כנגד בית שילוחו, און מען האט אים געשטעלט לעבן דעם טויער וואס מען וועט אים באלד פון דארט פארשיקן, וואס טייטש, קעגן דעם שער ניקנור, ביז יעצט איז געווען אויסגעדרייט צו מערב, מען דרייט אים אויס צו מזרח, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, די זעלבע זאך האט מען געטון מיטן שעיר לשם, מען וועט שוין זען די גמרא וואס דאס מיינט, ווייטער זאגט די משנה, נאכדעם וואס מען ענדיגט אויסדרייען די שעיר לעזאזל און די שעיר לשם און צובינדן, בא לו אצל פרו שניה, גייט יעצט די כהן גדול צוריק א צווייטע מאל צו זיין פר, וואס ער האט דאך פריער געמאכט א ווידוי, וסומך שתי ידיו עליו ומתודה מאכט נאכאמאל א ווידוי, וכך היה אומר, און אזוי האט ער געזאגט, אנא השם, עויתי פשעתי חטאתי לפניך, אני וביתי, ובני אהרן עם קדושך, דאס איז ער דא מוסיף אויך פאר די בני אהרן, אנא השם, כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו, והן עונין אחריו, און די פאלק ענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאגט יעצט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, ולנשחט אקשירה קאי, או אהעמדה קאי? וואס טייטש דאס וואס שטייט אין די משנה, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, אז מען האט געטון די זעלבע זאך מיטן שעיר לשם, און וואס מיינט די משנה צו זאגן? מען קען זאגן צוויי פשטים, אדער פשט אז מען האט צוגעבינדן א רויטע פאדעם אויפן קאפ פונעם שעיר לעזאזל, ולנשחט, און ביים שעיר לשם האט מען צוגעבינדן א רויטע פאדעם כנגד בית שחיטתו, קעגן איבער דאס האלדז, אז מען זאל זען דאס איז די לשם דאס איז די לעזאזל, אדער קען מען זאגן ניין, אז די שעיר לעזאזל האט מען אויסגעדרייט צו מזרח, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, און די שעיר לשם האט מען געלאזט אויסגעדרייט צו מערב, איז ביידע פשטים קען מען דא זאגן, זאגט די גמרא תא שמע א ראיה פון א ברייתא, דתני רב יוסף, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו דאס איז די זעלבע נוסח פון די משנה, און די ברייתא איז מסביר א טעם, שלא יתערב זה בזה ולא יתערב באחרים, די סיבה וואס מען האט צוגעבינדן די לשון של זהורית איז אז די צוויי שעירים די לשם די לעזאזל זאלן זיך נישט אויסמישן איינער מיטן אנדערן, און די זעלבע זאך, זאלן זיך נישט אויסמישן די שעירים מיט אנדערע שעירים וואס איז דארט געווען, עס איז געווען דארט שעירים פון מוספים, זיי זאלן זיך אויך נישט אויסמישן, און ממילא פירט די גמרא אויס די ראיה, אי אמרת בשלמא אקשירה קאי שפיר, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז מען האט ביידע צוגעבינדן, די שעיר לעזאזל אויפן קאפ און די שעיר לשם אויפן האלז, פארשטייט מען וואס די ברייתא זאגט שלא יתערב זה בזה ולא יתערב באחרים, אז כדי זיי זאלן זיך נישט אויסמישן איינער מיט די צווייטע, פארדעם איז געווען צוגעבינדן ביידע אויף א צווייטע פלאץ, און די זעלבע זאך זאלן זיך נישט אויסמישן מיט אנדערע. אלא אי אמרת אהעמדה קאי, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז וואס מיינט ולנשחט כנגד בית שחיטתו, אז מ'האט פשוט אויסגעדרייט אים צו מערב און אים צו מזרח, איז נהי דבחבריה לא מיערב דהאי קטיר ביה והאי לא קטיר ביה, פארשטיי איך אז די שעיר לשם און די שעיר לעזאזל האבן זיך נישט אויסמישן, פארוואס? ווייל די שעיר לעזאזל איז צוגעבינדן, די שעיר לשם איז נישט צוגעבינדן, אבער באחריני מיהת מיערב, אבער מיט אנדערע קען זיך דאך די שעיר לשם אויסמישן, ווייל די שעיר לשם, לויט דער גירסא, איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן מיט א שטריק, אלא לאו שמע מינה, אקשירה קאי שמע מינה, נאר אוודאי געדרינגען פון דעם אז דער משנה מיינט טאקע צו זאגן אז די שעיר לעזאזל האט מען צוגעבינדן אויפן קאפ, און די שעיר לשם האט מען צוגעבינדן ביים האלז. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, שתי לשונות שמעתי, כ'האב געהערט אמאל צוויי דינים אויף צוויי לשונות, ס'טייטש דא צוויי פלעצער וואס ס'איז דא ביי דעם א לשון של זהורית א רויטע פאדעם, אחת של פרה, איינס ביים פרה אדומה וואס מען ווארפט דארט אריין דעם פייער צוזאמען מיטן פרה אדומה, שטייט אין פסוק ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה, דאס איז איינס. ואחת של שעיר המשתלח, און די אנדערע איז ביים שעיר המשתלח די רויטע פאדעם וואס מען האט געזען אין די משנה, אחת צריכה שיעור ואחת אינה צריכה שיעור, וואס טייטש איינע פון די פעדעמער איז דא א שיעור ווי גרויס ס'מוז זיין, ס'דא א מינימום, און די אנדערע האט נישט קיין שיעור, ס'קען זיין ווי גרויס זאל נאר נישט זיין, די עיקר איז מען זאל עס קענען צובינדן, ולא ידענא הי מינייהו. איך געדענק נישט וועלכע פון די צוויי דארף האבן דעם שיעור, אמר ר' יוסף, האט ר' יוסף געזאגט, ניחזי אנן, לאמיר אליין מאכן א חשבון, של שעיר המשתלח, דבעי חלוקה, בעי שיעור, די פאדעם וואס מען האט צוגעבינדן צום שעיר המשתלח, שפעטער וועמיר זען אין דף ס"ז, אז ווען מען האט אראפגעשטופט דעם שעיר לעזאזל פונעם בארג, האט מען צוטיילט די פאדעם אויף צוויי, האלב איז געבליבן אויבן, האלב איז אראפ געפאלן אונטן, און במילא אוודאי דארף עס האבן א שיעור, ווייל מ'דארף דאך עס קענען צוטיילן, ושל פרה דלא בעי חלוקה לא בעי שיעור, די רויטע פאדעם פונעם פרה אדומה האט מען דאך נישט געדארפט צוטיילן, און במילא דאס אוודאי האט נישט געדארפט האבן דעם שיעור. מתקיף לה רמי בר חמא, פרעגט רמי בר חמא, דפרה נמי בעי כובד, וואס טייטש ווי נישט ווי, אפילו טאקע מ'האט נישט צוטיילט די פאדעם פונעם פרה אדומה, אבער ס'האט דאך געדארפט וועגן, ווייל שטייט אין פסוק והשליך אל תוך, שריפת הפרה וואס מען דרש'ט פון דעם אז די פאדעם צוזאמען מיט די אנדערע מיט די עץ ארז און די אזוב דארפן אנקומען אינעם פייער ממש ווי מען פארברענט דעם פרה אדומה און נישט זאל זיך פארברענען אין די לופט ממילא דארף עס וועגן אסאך זאל אריינפאלן טיף אינעם פייער ווייל טאמער ס'פארברענט זיך אויפן וועג איז נישט גוט און ממילא זאגט רמי בר חמא אוודאי קען זיין אז די שיעור זאל מען דארפן האבן ביי די פאדעם פונעם פרה אדומה ווייל דאס דארף וועגן ס'דארף אריינפאלן אינעם פייער אמר ליה רבא האט רבא געזאגט צו רמי בר חמא כובד תנאי היא ס'איז בעצם א מחלוקת תנאים ווי מ'וועט באלד זעהן, און במילא קען אוודאי זיין אז רבי יוסף האלט ווי די תנא אז ס'דארף נישט וועגן, און במילא וואס דארף עס האבן א שיעור? מה שאין כן די פאדעם וואס מ'האט צוגעבינדן צום שעיר לעזאזל. פרעגט אבער די גמרא, די גאנצע ראיה איז דאך געבויט אז די פאדעם פונעם שעיר לעזאזל צעטיילט מען, און די פאדעם פונעם פרה אדומה צעטיילט מען נישט, אויף דעם פרעגט די גמרא ודפרה לא בעי חלוקה, דארף מען דען נישט צעטיילן דעם פאדעם פונעם פרה אדומה? איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט אין פרה, כיצד הוא עושה, כורכן בשירי לשון, אז מען נעמט די דריי מינים, די עץ ארז, די אזוב מיט די שני תולעת, די רויטע פאדעם, און מען בינדט עס ארום מיט שירי לשון איז משמע, אז מען נעמט די רויטע פאדעם, מען צעטיילט עס אין צוויי, איינס לייגט מען צוזאמען, מיט די עץ ארז און דעם אזוב, און די איבעריגע חלק וואס איז איבערגעבליבן, דאס נוצט מען טאקע ארומצובינדן די אלע דריי, זעהן מיר אז מ'דארף עס יא צוטיילן, איז אפשר דארט איז געזאגט געווארן די שיעור? ענטפערט די גמרא ניין, אימא בזנב לשון, עס מיינט נישט זאגן כורכן בשירי לשון, נאר בזנב לשון, ווי רש"י זאגט מ'האט אויסגעקעמט די פאדעם, זאל האבן אזא צורה פון א וויידל ווערן דין ביים סוף, און ממילא האט מען גענומען טאקע די רויטע פאדעם צוזאמען מיט די אנדערע צוויי מינים, און מיט די עק פונעם רויטן פאדעם האט מען צוגעבינדן אלע דריי צוזאמען, אבער ווייטער, מען האט עס נישט צוטיילט, און במילא דארט דארף מען נישט האבן קיין שיעור. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' חנן אמר רב, האט ר' חנן נאכגעזאגט פון רב, עץ ארז ושני תולעת שקלטתן שלהבת כשרה, זאגט רב, אז טאמער די עץ ארז אדער די שני תולעת פארברענען זיך אויפן וועג אריין אין פייער, ס'איז נישט אנגעקומען ביז צום פייער נאר די פלאמען האבן עס פארברענט אויפן וועג, איז עס נאך אלץ כשר. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, נתהבהב הלשון, טאמער די רויטע פאדעם האט זיך פארברענט אויפן וועג אריין אין פייער, ס'טייטש אויפן וועג אריין אינמיטן פייער, די פלאמען האבן עס פארברענט, מביא לשון אחר ומקדש, דארף מען ברענגען א צווייטע פאדעם, ומקדש, מקדש זאגט רש"י, די אלע לשונות וואס מ'כאפט אן ביי א פרה אדומה ווערט גערופן קידוש, ס'טייטש מ'ברענגט א צווייטע פאדעם און מ'פארברענט עס, זעהן מיר דאך אז ס'דארף יא אריינפאלן ממש טיף אינעם פייער און ס'טאר זיך נישט פארברענען אויפן וועג, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר אביי, אביי ענטפערט לא קשיא, כאן בקולחת, כאן בנכפפת, ס'ווענדט זיך וואסערע סארט פייער דאס איז, טאמער ס'איז קולחת, א הויעכע פייער וואס פארט גראד ארויף, דעמאלטס אז ס'וועט זיך פארברענען אויפן וועג איז פשט ס'פארברענט זיך גאר ווייט פון די מיטן פון די פייער דארט ווי די פרה פארברענט זיך, איז דארט פארדעם זאגט די ברייתא מ'דארף ברענגען א צווייטע, מה שאין כן דאס וואס רב האט גערעדט, רב האט גערעדט א איינגעבויגענע פייער, וואס אפילו ס'פארברענט זיך פון די פלאמען נישט ממש אין די פייער, ס'איז לעבן די פרה אדומה ס'איז שוין נאנט ווייל ס'נישט קיין גרויסע פייער בכלל, ממילא דארט האט רב געזאגט אז ס'איז כשר, רבא אמר, רבא זאגט ניין, כובד תנאי, די גאנצע זאך איז בעצם א מחלוקת תנאים, די תנאים האבן געלערנט א ברייתא, למה כורכן, פארוואס טאקע בינדט מען ארום די מינים מיט א פאדעם, כדי שיהיו כולם באגודה אחת דברי רבי, רבי האלט אז כדי ס'זאל זיין אלע אין איין בינטל זיי דארפן זיין איין בינטל ווען מ'ווארפט זיי אריין אין פייער, ר' אלעזר בר' שמעון אומר, כדי שיהא בהן כובד ויפלו לתוך שריפת הפרה, נישט פשט אז ס'דארף זיין איין בינטל מ'דארף זיי אריינווארפן צוזאמען, נאר כדי ס'זאל וועגן אסאך, זאל אריינפאלן טיף אינעם פייער. און ממילא זאגט רבא, זעהן מיר ס'א מחלוקת תנאים, אז ר' אלעזר בר' שמעון האלט טאקע ס'דארף אריינפאלן אינעם פייער, אבער רבי האלט ס'דארף נישט קען אפילו פארברענט ווערן אויפן וועג, קען מען שוין זאגן אז רב האלט ווי רבי אז ס'קען פארברענט ווערן אויפן וועג, און דערפאר האט ער געזאגט אז טאקע טאמער ס'פארברענט זיך אויפן וועג איז עס נאך אלץ כשר.